בעזרת השם יתברך מסכת גיטין דף עיין ז, הייבן מיר אן דף עיין ז עמוד א', ביי די נייע פרק ביי די משנה, זאגט די הייליגע משנה, הזורק גט לאשתו, איינער וואס ווארפט א גט צו זיין פרוי, והיא בתוך ביתה או בתוך חצרה, און די פרוי געפינט זיך אין איר שטוב צו אין איר חצר, און ער ווארפט אריין דעם גט צו איר אין שטוב אריין, צו איר אין חצר אריין, און ס'קומט נישט אן אין איר האנט, נאר ס'קומט אן אויף די ערד, ביי איר אין חצר, ביי איר אין שטוב, רש"י זאגט ס'רעדט זיך, אז די שטוב אדער די חצר איז איהר'ס אלס נכסי מלוג, וואס נכסי מלוג איז דאך די גוף הקרקע באלאנגט פארן פרוי, די פירות באלאנגט טאקע פארן מאן, אבער די גוף באלאנגט פארן פרוי, אבער היות וואס די מאן האט עס אריינגעווארפן צו איהר אין רשות אריין, זאגט די משנה, הרי זו מגורשת, אז די פרוי איז גע'גט, ס'מוז נישט אנקומען צו איהר אין די האנט, ווילאנג ס'קומט אן צו איהר אין רשות, איז אויך גוט. איי פארוואס דארף זי שטיין דארט אינעם רשות אינעם בית אינעם חצר בשעת וואס די מאן ווארפט די גט, עמיר שוין זעהן די גמרא, זאגט אבער די משנה, זרקו לה בתוך ביתו או בתוך חצרו, וואס איז טאמער די מאן האט געווארפן דעם גט ביי זיך אין שטוב אדער ביי זיך אין חצר, און אזוי איז עס אנגעקומען לעבן די פרוי אבער נישט אין די האנט פון די פרוי, איז זאגט די משנה אפילו הוא עמה במטה, אפילו טאמער די גט. איז אריינגעפאלן אין די בעט פון די פרוי ווען די פרוי איז דארט איז אויכעט אינה מגורשת די פרוי איז נישט גע'גט און ס'רעדט זיך פארשטייט זיך וועלן מיר זעהן די גמרא אז די בעט באלאנגט פארן מאן ווייל טאמער די בעט באלאנגט פארן פרוי איז אנדערש איז היות וואס די חצר די שטוב די בעט איז נישט די פרוי'ס קען עס נישט קונה זיין פארן פרוי און דערפאר איז די פרוי נישט גע'גט. זאגט די משנה ווייטער, לתוך חייקה, טאמער די מאן האט אריינגעווארפן דעם גט אין איר שויס אריין, אדער או לתוך קלתה, קלתה דאס איז אזא סל, אזא בעסקיט, וואס פרויען פלעגן האלטן אין דעם כל מיני כלים, וואס זיי פלעגן נוצן אויף צו וועבן, טאמער מען ווארפט אריין אין דעם א גט, איז הרי זו מגורשת, איז די פרוי גע'גט, ווייל ווייטער דאס איז איר'ס א כלי, און א כלי פון א מענטש איז קונה פאר א מענטש אזוי ווי זיין חצר, און ממילא אז א מאן ווארפט דארט אריין א גט, איז די פרוי אפגע'גט. זאגט די הייליגע גמרא, מנא הני מילי, ווי ווייסט מען אז א חצר פון א פרוי אדער א שטוב פון א פרוי קען קונה זיין פארן פרוי, מען קען אזוי גט'ן א פרוי? דתנו רבנן ברענגט די גמרא א ברייתא, שטייט אין פסוק ונתן בידה, אין לי אלא ידה, איז פון בידה ווייסט מען אז מען דארף געבן א גט אין די האנט אריין, גגה, חצרה, קרפיפה, מנין, ווי ווייסט מען אז א דאך וואס באלאנגט פאר א פרוי, א חצר וואס באלאנגט פאר א פרוי, א קרפף וואס באלאנגט פאר א פרוי, קרפף דאס איז אזא סארט חצר וואס פלעגט זיין אינדרויסן פון שטאט וואס מען פלעגט האלטן דארט זאכן, על כל פנים ווי ווייסט מען אז א רשות פון א פרוי איז אויך קונה פאר איר און מען קען אויך אזוי אפגט'ן א פרוי, תלמוד לומר, ונתן מכל מקום, פשט, היות עס שטייט ונתן בידה און נישט פארקערט ובידה יתננו, איז פון ונתן לערנט מען אז ס'דארף זיין א נתינה, ס'דארף נישט זיין אין איר האנט, ווילאנג דער מאן האט עס איבערגעגעבן, נישט קיין חילוק צו אין איר האנט צו אין איר רשות, איז זי אפגע'גט, איי שטייט בידה? איז פון בידה וועט מען שוין זעהן עמוד ב' אז פון בידה לערנט מען ארויס אז דארף זיין א חצר המשתמרת לדעתה אבער עס דארף נישט זיין אין איר האנט כל עוד וואס מען האט עס איבערגעגעבן צו איר אין רשות אריין איז זי אפגע'גט ברענגט די גמרא ותניא נמי הכי מען זעהט אזא ענליכע ברייתא גבי גנב ביי גנב שטייט אויך אין פסוק אם המצא תמצא בידו הגניבה און די פסוק פירט אויס שניים ישלם אז טאמער מען טרעפט ביי א מענטש א גניבה דארף ער באצאלן כפל איז היות עס שטייט דא בידו איז פון ידו איני אלא ידו פון ידו ווייסט מען אז מיטן האנט פשט טאמער איינער האט געגנבעט עפעס מיט די האנט ער האט געמאכט א משיכה ער האט געמאכט א הגבהה דעמאלטס ווייסט מען דאס הייסט א גניבה אויף דעם דארף מען צאלן כפל אבער גגו חצירו וקרפיפו מנין ווי ווייסט מען אז א רשות פון א מענטש הייסט אויך כאילו זיין יד און טאמער א מענטש גנב'עט מיט זיין רשות הייסט עס אויך א גניבה דהיינו לאמיר זאגן ס'שפאצירט אריין צו א מענטש אין חצר אריין יענעמס א בהמה און דער מענטש גייט און ער שליסט צו די טיר דווקא ווייל ער וויל דאס גנב'ענען איז ווי ווייסט מען דאס הייסט אויך א גניבה תלמוד לומר המצא תמצא, שטייט א געדאפלטע לשון המצא תמצא מכל מקום, איז פון דא דרשנ'ט מען אז מוז נישט זיין א גניבה מיט די הענט, נאר אפילו א מענטש האט גע'גנב'ט יענעמ'ס א זאך מיט זיין רשות, הייסט עס אויך א גניבה, און אויך אויף דעם דארף מען באצאלן כפל. איז קומט אויס אז אונז האמיר סיי א לימוד ביי גיטין, און סיי א לימוד ביי גניבה, אז דאס וואס שטייט אין פסוק ידו מיינט נישט דווקא מיטן הענט, סמיינט אויך מיטן רשות. איז לכאורה וואס דארף מען האבן צוויי לימודים אויף דעם? זאגט די גמרא צריכא מען דארף ביידע לימודים, ווייל דאי אשמעינן גט, טאמער מ'וואלט נאר געהאט די לימוד ביי גט, וואלט איך געזאגט משום דבעל כרחה מגרשה, אבל גנב דליתא בעל כרחיה אימא לא, דהיינו א גט, ביי גט געפינט מען אז מ'קען גט'ן א פרוי בעל כרחה, איז וואלט איך געזאגט אז היות וואס מ'זעהט טאקע די תורה האט מיקל געווען אז מ'קען גט'ן א פרוי על אפה ועל חמתה בעל כרחה, איז די תורה אויך מיקל אז מ'קען גט'ן אן די האנט אפילו אין א רשות אריין. אבער מהיכי תיתי אז ביי גניבה וואס, נישט דא אזא זאך א מענטש גנב'עט בעל כרחו א מענטש, לאמיר זאגן אז איינער כאפט אן יענעמ'ס חפץ פאקט עס אריין ביי אן אנדערע מענטש אין רשות אריין בעל כרחו, ווערט נאכנישט יענער א גנב, איז מהיכי תיתי אז מ'קען אויך גנב'ענען מיט א רשות אן די הענט, איז דארף מען אויך א לימוד ביי א גניבה, ווייטער די זעלבע זאך פארקערט, ואי אשמעינן גנב, טאמער מען וואלט נאר געהאט די לימוד ביי גנב, וואלט איך געזאגט משום דקנסיה רחמנא, ווי נישט ווי ביי גניבה זעהט מען א קנס, תשלומי כפל, איז דארט אפשר האט די תורה אויך גע'קנס'עט אז א רשות הייסט אויך א גניבה, אבל גט אימא לא, אבער ביי א גט וואס נישט דא וואס צו קנס'ענען, קען זיין דארט איז א חצר נישט קונה, צריכא, דערפאר דארף איך ביידע לימודים. פרעגט יעצט די גמרא, סתם אזוי, אויף די גאנצע דין אז א מאן קען אפגט'ן א פרוי מיט דעם אז ער ווארפט אריין א גט צו איר אין חצר אריין, פרעגט די גמרא חצרה, מה שקנתה אישה קנה בעלה, דהיינו די חצר, די גוף טאקע באלאנגט פארן פרוי, אבער די פירות, די זכות זיך צו באנוצן מיט די פעלד, באלאנגט דאך פארן מאן, איז טעכניש ווען א מאן ווארפט אריין א גט אין דעם פעלד אריין, איז גייט עס גראד צוריק צו אים, די פרוי איז דאך נישט קונה די גט מיט דעם, איז טעכניש אזוי ארבעט דאס, וויאזוי זאגט די משנה אז ווען א מאן ווארפט אריין א גט צום פרוי אין פעלד אריין, אז די פרוי איז דאס קונה, נישט אזוי ארבעט די קנינים פון דעם פעלד, אז א צווייטע וועט אריינווארפן עפעס אין דעם פעלד, פאר וועם וועט עס גיין? פארן מאן? און וואס איז דער גט אנדערש? ענטפערט די גמרא, אמר ר' אלעזר, זאגט ר' אלעזר, אז אונזער משנה רעדט זיך טאקע ביי זייער א ספעציפישן ציור, אונזער משנה רעדט זיך, בכותב לה, דין ודברים אין לי בנכסייך, דהיינו דער מאן האט געשריבן פארן פרוי איידער ער האט איר גע'גט, אז דין ודברים אין לי בנכסייך, איך האב מיט די פעלד גארנישט, ער האט מוותר געווען, ער האט מוחל געווען, ער האט זיך מסלק געווען פון די זכות פירות וואס ער האט אינעם פעלד, איז יעצט באלאנגט די פעלד אינגאנצן פארן פרוי, יעצט קען מען אפגט'ן די פרוי דורך דעם אז מען ווארפט אריין א גט אינעם פעלד אריין. איי פרעגט די גמרא, וואסערע מין לשון איז דאס אז א מאן זאגט דין ודברים אין לי בנכסייך, דער לשון סתם אזוי העלפט נישט, ווייל וכי כתב לה הכי מאי הוי, וואס איז אז די מאן האט געזאגט דין ודברים אין לי בנכסייך, והתניא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, האומר לחבירו, דהיינו טאמער איז דא צוויי שותפים וואס האבן א שותפות אין א פעלד, און איין שותף זאגט פארן צווייטן, דין ודברים אין לי על שדה זו, אז כ'האב נישט מיט די פעלד גארנישט, ואין לי עסק בה, אדער ער שרייבט איך האב נישט קיין עסק מיט די פעלד, אדער וידי מסולקת הימנה, איך בין זיך מסלק פון דעם, איז דער דין איז לא אמר כלום, האט ער גארנישט געזאגט, פארוואס? ווייל ס'איז נישט דא אזא זאך אז א פעלד באלאנגט פאר א מענטש, און דער מענטש איז זיך מסלק פון דעם, וואס טייטש ביסט דיך מסלק פון דעם? קענסט דיך נישט מסלק זיין פון דיינס א זאך, קענסט עס אוועק געבן במתנה, אבער זיך מסלק זיין איז נישט דא אזא זאך, און ווי אזוי איז זיך דער מאן דא מסלק פונעם פעלד פונעם פרוי? ענטפערט די גמרא, אמרי דבי רבי ינאי, בכותב לה ועודה ארוסה, דהיינו אין הכי נמי, נאכדעם וואס דער מאן האט חתונה געהאט מיט די פרוי און ער האט שוין קונה געווען א קנין פירות אין אלע נכסים פון די פרוי, איז אוודאי יעצט קען ער זיך נישט מסלק זיין פון דעם, ער קען עס אוועק געבן אבער מסלק זיין קען ער נישט, נאר וואס דען? די משנה רעדט זיך אז די מאן האט זיך מסלק געווען פאר זיי האבן חתונה געהאט ווען זיי האבן נאך געווען א ארוס מיט א ארוסה ווען ער האט איר מקדש געווען וואס דעמאלטס אין יענע תקופה נאכדעם וואס די מאן האט מקדש געווען די פרוי איידער ער האט חתונה געהאט מיט איר איז פארן חתונה האט די מאן נאכנישט קיין קנין אין די נכסים פון די פרוי איז פאר ער האט געקריגן די קנין האט א מאן א רעכט צו זאגן איך בין זיך מסלק פון דעם דהיינו די מאן האט א רעכט צו זאגן אז ווען אונז גיימער חתונה האבן וויל איך נישט די אלע קנינים וואס קומט מיר, איך וויל נישט קונה זיין א קנין פירות אין דעם פעלד, דעמאלטס האט נאך א מאן א רעכט דאס צו זאגן, איז טאקע פון אזא ציור רעדט די משנה, און דערפאר טאקע באלאנגט די פעלד אינגאנצן פארן פרוי, און דערפאר קען מען אפגט'ן א פרוי מיט אזא סארט פעלד, ברענגט די גמרא א ראיה אז ס'איז דא אזא זאך אז א מענטש קען זיך מסלק זיין פון א זאך וואס קומט אים איידער ס'איז אנגעקומען צו אים, זאגט די גמרא כדרב כהנא אזוי ווי רב כהנא האט געזאגט, דאמר רב כהנא נחלה הבאה לו לאדם ממקום אחר, אדם מתנה עליה שלא יירשנה, יעדע נחלה וואס גייט אנקומען צו א מענטש ממקום אחר, ממקום אחר מיינט, נישט אויף א דאורייתא'דיגע וועג, דהיינו א זאך וואס קומט אן צו א מענטש דאורייתא'דיג למשל א ירושה, קען זיך א מענטש נישט מסלק זיין פון דעם, אבער ביי דרבנן'דיגע זאכן, ווי למשל א ירושה וואס א מאן ירש'נט זיין פרוי, וואס לויט כמה מאן דאמרים איז דאס נאר א דרבנן, אדער ביי אונזער ציור די קנין וואס א מאן האט אין די נכסים פון זיין פרוי דאס איז א דרבנן'דיגער קנין וואס חזל האבן געגעבן פארן מאן, איז פון אזעלכע סארט זאכן זאגט רב כהנא א מאן קען זיך ארויסדרייען פון דעם איידער ס'איז אנגעקומען אין זיין הענט, איז טאקע פון אזא ציור רעדט די משנה, וכדרבא, מ'זעט אויך אז רבא זאגט אזא זאך, דאמר רבא, האומר אי אפשי בתקנת חכמים, טאמער א מענטש זאגט איך וויל נישט א געוויסע תקנה וואס די חכמים האבן מתקן געווען, כגון זו שומעין לו, איז ביי אזא ציור פאלגט מען אים, וואס מיינט כגון זו מאי כגון זו? כדרב הונא אמר רב, דאמר רב הונא אמר רב יכולה אישה שתאמר לבעלה איני ניזונת ואיני עושה, דהיינו חזל האבן מתקן געווען אז א מאן דארף אויסהאלטן א פרוי כדי זי זאל האבן וואס צו עסן, און תמורת דעם האט מען מתקן געווען אז די אלע מעשי ידיים פון די פרוי זאלן גיין פארן מאן, יעצט די עיקר כוונה פון די תקנה וואס חזל האבן דאס מתקן געווען, איז נישט געווען פאר די מאן אז די מאן זאל האבן מעשי ידיים דא, די עיקר כוונה איז געווען אז די פרוי זאל האבן צו עסן, איז וואס איז טאמער א פרוי וויל נישט די תקנה, ווייל לאמיר זאגן די פרוי האט א פרנסה, ס'ברענגט איר אריין גענוג עסן, זי דארף נישט, זי וויל נישט אוועק געבן איר מעשי ידיים, זי וויל נישט קיין פרנסה פונעם מאן, איז האט א פרוי א רעכט צו זאגן, איך וויל נישט, איני ניזונת ואיני עושה, גיב מיר נישט צו עסן און נעם נישט צו מיין מעשי ידיים. איז ווייטער זעהן מיר דא די נקודה אז א מענטש וואס חזל האבן אים געגעבן א געוויסע סארט זכות אין א נכס קען זיך דער מענטש אפשאקלען פון דעם איידער ס'איז אנגעקומען צו אים, איז די זעלבע זאך ביי אונז אין משנה ס'רעדט זיך ביי א ציור אז דער מאן האט זיך אפגעשאקלט פון די פרוי'ס נכסים איידער זיי האבן חתונה געהאט און דערפאר איז די חצר באלאנגט אינגאנצן פארן פרוי און דערפאר קען מען אפגט'ן די פרוי דורך דעם אז מ'ווארפט דארט אריין א גט אין דעם חצר. אזוי ברענגט די גמרא איין תירוץ. רבא אמר רבא זאגט אן אנדערע תירוץ, זאגט רבא מען דארף נישט די גאנצע פשעטל, מען דארף נישט צוקומען צו דעם אז די מאן האט זיך אפגעשאקלט פונעם נכס, ווייל, זאגט רבא, אטו ידה מי לא קניא ליה לבעל, דהיינו די הענט פון די פרוי, די מעשה ידיים פונעם פרוי, באלאנגט דאך אויך פארן מאן, איז אויב אזוי, זאגט רבא, פרעג מיך סתם אזוי א קשיא, וויאזוי קען א מאן אפגט'ן א פרוי דורך דעם אז ער געבט איר א גט אין די האנט אריין? די האנט באלאנגט דאך פארן מאן, איז די פרוי נישט קונה דעם גט, איז טעכניש וויאזוי קען מען אפגט'ן א פרוי? אלא נאר וואס וועסטו מיר דארט ענטפערן, גיטה וידה באין כאחד, דהיינו וועסט מיר מוזן ענטפערן אז אין הכי נמי, ווילאנג די פרוי וואוינט צוזאמען מיטן מאן, איז איר הענט באלאנגען פארן מאן, אבער ברגע וואס די מאן געבט איר, איז נאכן גט עט דאך די הענט באלאנגען צו איר, איז זאגט מען גיטה וידה באין כאחד, אלץ געשען די זעלבע רגע, זי קריגט איר האנט מיטן גט אויפן זעלבן רגע, דערפאר קען זי קונה זיין דעם גט, הכי נמי, און ממילא זאגט רבא דא אויך, גיטה וחצרה באין כאחד, היות וואס נאכן גט עט דאך די חצר צוריק ווערן אירס, איז זאגט מען אויך גיטה וחצרה באין כאחד, אלץ געשענט אויף איין רגע און זי קען קונה זיין א גט אין איר חצר אפילו אז ביז אהער האט די חצר באלאנגט אין א געוויסע זינען פארן מאן. אמר ליה רבינא לרב אשי, פרעגט אבער רבינא צו רב אשי, רבא יד דאשה קא קשיא ליה? רבא האט געבויט די גאנצע סברה זיינע אויף דעם אז לכאורה וויאזוי קען א פרוי קריגן א גט אין די האנט אריין די האנט באלאנגט פארן מאן? איז דען אזוי? נהי דקני ליה למעשה ידיה, ידה גופה מי קני ליה, דהיינו פרעגט רבינא, וואסער שייכות האט א האנט מיט א חצר? א האנט באלאנגט נישט פארן מאן, די הענט פון די פרוי באלאנגט נישט פארן מאן, די מעשה ידים באלאנגט פארן מאן, טאמער די פרוי וועט ארבעטן און זי וועט פארדינען געלט, איז די געלט באלאנגט פארן מאן, איז דארט פארשטייט זיך, היות ווי די הענט באלאנגט נישט פארן מאן קען א פרוי קונה זיין א גט אין איר הענט, אבער א חצר, די גוף החצר באלאנגט יא פארן מאן, יעצט אוודאי די גוף באלאנגט פארן פרוי, אבער די פירות וואס די מאן עסט פונעם חצר איז דאך אויך א קנין וואס ער האט דא אינעם גוף, איז וואסער צושטעל שטעלט דא רבא צו א חצר צו א הענט, נאר וואס דען? אמר ליה ענטפערט רב אשי, רבא יד העבד קא קשיא ליה, דהיינו רבא האט טאקע נישט געברענגט א ראיה פון די הענט פון א פרוי, א הענט פון א פרוי באלאנגט נישט פארן מאן, נאר די הענט פונעם עבד, פון דארט האט רבא א ראיה געברענגט ווייל למאן דאמר בשטר על ידי עצמו, לויט די מאן דאמר וואס האלט אז מען קען משחרר זיין א עבד דורך דעם וואס מען געבט אים א שטר שחרור אין זיין האנט אריין, לכאורה יד עבד כיד רבו דמיא, ווי אזוי איז די עבד קונה די שטר שחרור דא באלאנגט דאך טאקע זיין הענט פאר זיין באלבאס, אלא נאר וואס וועסטו מיר דארט מוזן זאגן, גיטו וידו באין כאחד, הכי נמי גיטה וחצירה באין כאחד. זאגט די גמרא ווייטער, ההוא שכיב מרע דכתב לה גיטא לדביתהו בהדי פניא דמעלי שבתא, ס'איז געווען א שכיב מרע וואס האט געשריבן א גט פאר זיין פרוי ערב שבת, ולא הספיק למיתבא לה, און ער האט נישט אנגעיאגט איר דאס צו געבן ערב שבת, למחר, ווען ס'איז געווארן שבת, תקף ליה עלמא, איז געווארן די מצב ערגער, און ער האט מורא געהאט אז ער גייט שטארבן, ער גייט נישט אניאגן ביז מוצאי שבת, און זיין פרוי, היות זי איז נאך נישט גע'גט, וועט דארפן דא האבן יבום וחליצה, ער האט עס נישט געוואלט, ער האט איר געוואלט גט'ן, איז אתו לקמיה דרבא, און מ'איז געקומען צו רבא פרעגן, וואס קען מען טון דא, אז ער זאל מעגן איבערגעבן די גט, ווייל שבת איז די גט מוקצה, מ'טאר דאס נישט צורירן, איז וויאזוי קען ער איבערגעבן די גט פאר זיין פרוי אן דעם וואס ער זאל דאס צורירן? איז אמר להו, האט רבא זיי געזאגט, זילו, אמרו ליה גייטס זאגטס פארן מאן, ליקניה ניהלה לההוא דוכתא דיתיב ביה גיטא, אז די מאן זאל מקנה זיין דעם שטח וואס דארט ליגט דעם גט, זאל ער מקנה זיין די גאנצע שטח פארן פרוי, ותיזל איהי ותיחוד ותפתח ותחזיק ביה, און די פרוי זאל גיין צו דעם שטח און זאל פארמאכן די טיר און עפענען די טיר און אזוי אויך צו מאכן דארט א קנין חזקה, דתנן, אזוי ווי מ'האט געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין בבא בתרא, נעל, גדר, ופרץ, כל שהוא, הרי זו חזקה, אז טאמער איינער וויל מאכן א חזקה אין א פעלד, איז אדער פארשפארט ער די טיר, אדער מ'פארמאכט א מ'איז גדר איז טייטש מ'פארמאכט א פרצה אדער פארקערט, מ'איז פורץ א גדר מיט דעם ווייזט מען א בעלות אויף א פעלד, אזוי איז מען קונה א פעלד מיט א קנין חזקה, איז על כל פנים די פרוי וועט מאכן א קנין חזקה אויפן שטח וואס דארט געפינט זיך די גט, און דרך אגב וועט זי אויך קונה זיין די גט, ווי רש"י זאגט מיט א קניין אגב אז מען איז קונה א שטיקל קרקע איז מען אויך קונה מיט דעם מטלטלין, און ווי אנדערע ראשונים זאגן אז ס'איז נישט מיט קניין אגב נאר אז זי איז קונה די חצר, אטאמאטיש איז זי קונה די גט וואס ליגט אין דעם, אבער על כל פנים אזוי העט די פרוי קונה זיין דעם גט אפילו אז די מאן העט עס נישט צורירן. זאגט די גמרא, אמר ליה רב עיליש לרבא, האט רב עיליש געפרעגט צו רבא, טעכניש וויאזוי ארבעט די פאטענט? מה שקנתה אשה קנה בעלה, דהיינו אפילו די פרוי העט קונה זיין דעם פעלד, איז די גוף הקרקע העט טאקע באלאנגען פארן פרוי, אבער די זכות פירות באלאנגט ווייטער פארן מאן, מה שקנתה אשה קנה בעלה, איז וויאזוי קומט אן די גט צו די פרוי אין די האנט אריין, דער פאטענט העלפט דאך נישט, איכסיף, איז רבא האט זיך פארשעמט, פשט, ער האט נישט געוואוסט וואס צו ענטפערן פאר רב עיליש. לסוף, צום סוף, איגלאי מילתא דארוסה הואי, איז מען געוואויר געווארן אז די פרוי בכלל נישט קיין נשואה, זי איז א ארוסה, יעצט, א ארוסה דארף מען אויך גט'ן, אבער א נשואה איז זי נישט, און ממילא אמר רבא האט רבא געזאגט אם אמרו בנשואה יאמרו בארוסה, דהיינו דער דין פון מה שקנתה אשה קנה בעלה איז נאר ביי א נשואה און נישט ביי א ארוסה, איז פארדעם איז מיין פאטענט יא א פאטענט, אבער שפעטער הדר אמר רבא האט רבא געזאגט לא שנא ארוסה ולא שנא נשואה, ביי א נשואה וואלט עס אויך געווען א פאטענט, ווייל גיטה וחצירה באין כאחד, אזוי ווי מען האט פריערט געזען, ברגע וואס די פרוי עט קונה זיין די גט עט זי אויך קונה זיין די חצר, ס'וועט מער נישט באלאנגען צום מאן בכלל נישט, און ממילא איז די פאטענט א גוטע פאטענט. איי פרעגט די גמרא והא אמרה רבא, רבא האט דאך שוין אמאל געזאגט גיטה וחצירה באין כאחד, איז וואס איז עפעס יעצט דא איז רבא שטיל געבליבן, שפעטער האט ער געזאגט אז א נש- ס'איז א ארוסה, שפעטער האט ער געזאגט אפילו ביי א נשואה, וואס גייט דא פאר? ענטפערט די גמרא, מעיקרא כי אמרה רבא אהאי מעשה אמרה, דהיינו דא איז טאקע נתחדש געווארן פאר רבא דעם חידוש, פארדעם האט ער עס נישט געוואוסט, דא האט רבא מחדש געווען דעם חידוש פון גיטה וחצירה באין כאחד, פריערט האט מען טאקע געזען, אבער פריערט וואס מען האט געזען אז רבא האט געזאגט די מימרא איז געווען נאך די מעשה ווייל די חידוש איז הערשט דא נתחדש געווארן. זאגט די גמרא ווייטער, האמער געזען אין די משנה אז א מענטש קען ווארפן א גט פאר זיין פרוי אין איר חצר אריין און אין שטוב אריין, אבער די משנה האט געזאגט והיא בתוך ביתה בתוך חצרה די פרוי דארף דארט זיין, זאגט די גמרא אמר עולא, זאגט טאקע עולא, והוא שעומדת בצד ביתה בצד חצירה, אז די חצר פונעם פרוי אדער די שטוב פון די פרוי איז א גוטע פלאץ אריינצוווארפן א גט נאר טאמער די פרוי געפונט זיך לעבן דעם שטוב אדער לעבן דעם חצר, טאמער די פרוי איז נישט דארט איז איר חצר איר שטוב נישט קונה דעם גט. ר' אושעיא אמר, ר' אושעיא קריגט זיך אויף עולא, און ר' אושעיא זאגט אפילו היא בטבריה וחצירה בציפורי, היא בציפורי וחצירה בטבריה מגורשת, זי דארף נישט דארט זיין אפילו זי איז די אנדערע זייט לאנד, כל עוד וואס ס'איז איר חצר ס'איז איר שטוב, קען זי דארט קונה זיין דעם גט. איי פרעגט די גמרא, וויאזוי קען רבי אושעיא דאס זאגן, והא היא בתוך ביתה בתוך חצרה קתני, ביי אונזער משנה שטייט קלאר אז זי איז דארט, זי איז ביים שטוב, זי איז ביים חצר, ענטפערט די גמרא הכי קאמר, לויט רבי אושעיא מיינט די משנה צו זאגן, והיא כמי שבתוך ביתה, והיא כמי שבתוך חצרה, דהיינו די משנה מיינט נישט צו זאגן די פרוי איז טאקע דארט אינעם חצר אינעם שטוב, נאר ס'איז כאילו זי איז דארט, ווייל דכיון דחצר משתמרת לדעתה היא מתגרשת, דהיינו די חצר די שטוב וואס מ'רעדט דא, דארף זיין משתמרת לדעתה, ס'דארף זיין א חצר המשתמרת, ס'קען נישט זיין סתם א אפענע חצר וואס יעדער דרייט זיך דארט, ס'דארף זיין משתמרת, ס'איז פארמאכט, און ס'איז ס'איז משתמרת לדעתה, דהיינו זי פאסט אויף אויף דעם, זי מאכט זיכער אז ס'איז פארשלאסן, זי האט דארט מענטשן וואס פאסן אויף אז קיינער זאל זיך נישט דרייען דארט, איז היות וואס זי איז באלבאס אויפן חצר, זי איז באלבאס אויפן פעלד, דערפאר רופט עס אן די משנה ווי בתוך ביתה בתוך חצרה, אבער ס'מיינט נישט צו זאגן זי איז טאקע דארט, ס'מיינט סך הכל צו זאגן אז ס'איז משתמרת לדעתו. איז נאכדעם וואס אונז זעהן מיר דא א מחלוקת צווישן עולא און רב אושעיא צו די פרוי דארף זיין אינעם פעלד צו נישט, וויל די גמרא זאגן לימא בהא קמיפלגי אז לכאורה קען מען תולה זיין זייער מחלוקת, דמר סבר חצר משום ידה אתרבאי, דהיינו עולא האלט אז ווי ווייסט מען אז א חצר פון א פרוי איז קונה א גט? ער לערנט עס ארויס פון ידה, די תורה זאגט ונתן בידה, ער האלט ידה מיינט יעדע זאך וואס איז אירע רשות, איז פשט ס'דארף זיין דומה צו א יד, אזוי ווי די יד איז לעבן די פרוי, די זעלבע זאך די חצר דארף אויך זיין לעבן די פרוי. ומר סבר, מה שאין כן רב אושעיא לערנט ארויס חצר משום שליחות אתרבאי, דהיינו ער האלט אז ווי ווייסט מען אז א חצר איז קונה מדין שליח, אזוי ווי א שליח קען קונה זיין א גט האלט ער א חצר קען אויך קונה זיין א גט, פון דארט לערנט ער ארויס דעם דין חצר, איז אזוי ווי א שליח קען קונה זיין א גט אפילו אז די שליח איז נישט לעבן די פרוי, די זעלבע זאך א חצר קען אויך קונה זיין א גט אפילו אז די חצר איז נישט לעבן די פרוי. זאגט די גמרא לא, נישט דאס איז פשט אין זייער מחלוקת, דכולי עלמא חצר משום ידה אתרבאי, אוואדע דאס אז א חצר איז קונה לערנט מען ארויס פון ידה, אזוי ווי מען האט געזען ונתן בידה, ווי נישט ווי שטייט אין פסוק ידה, נאר וואס דען? מר סבר כידה, עולא האלט אז עס דארף זיין אזוי ווי די הענט מה ידה בסמוכה, אף חצרה בסמוכה אזוי ווי די האנט איז לעבן דעם גוף, די זעלבע זאך א חצר דארף אויך זיין לעבן די מענטש לעבן די פרוי, ווייטער ואידך וואס האלט רב אושעיא, רב אושעיא האלט אי מה ידה בדבוקה אף חצרה בדבוקה, דהיינו רב אושעיא ענטפערט אז טאמער דו גייסט ממש צושטעלן א חצר צו א יד, און שטעל עס אינגאנצן צו, אז אזוי ווי די יד איז צוגעקלעבט צו די מענטש דארף די חצר אויך זיין צוגעקלעבט, און אוודאי דאס איז דאך נישט שייך, נאר וואס דען? אלא ידה, מה ידה משתמרת לדעתה, אף חצרה משתמרת לדעתה. דהיינו, פון ידה לערנט מען ארויס אז אזוי ווי א יד איז משתמרת לדעתה, די זעלבע זאך די חצר וואס מען האט מרבה געווען פון דעם וואס שטייט ונתן, דארף אויך זיין אזוי ווי בידה, עס דארף זיין משתמרת לדעתה. לאפוקי חצר המשתמרת שלא לדעתה, דהיינו א חצר המשתמרת שלא לדעתה ווי מ'האט געזען א עבד למשל, דאס נישט, אבער אוודאי דארף עס נישט זיין לעבן די פרוי, נאר כל עוד ס'איז משתמרת לדעתה אזוי ווי איר יד, איז דאס א גוטע חצר וואס זי קען דארט קונה זיין א גט. זאגט די גמרא ווייטער, ההוא גברא דזרק לה גיטא לדביתהו, ס'איז געווען א מאן וואס האט געווארפן א גט פאר זיין פרוי, הוה קיימא בחצר, בשעת איז די פרוי געווען אינעם חצר, אזל גיטא נפל בפיסלא, אנשטאטס דער גט זאל פאלן אויף די ערד, איז עס געפאלן אויף עפעס א שטיקל האלץ וואס איז דארט געווען אינעם חצר, איז אמר רב יוסף, האט רב יוסף געזאגט חזינן, מען דארף בודק זיין, אי הוה ארבע אמות על ארבע אמות, טאמער דער שטיקל האלץ איז ברייט ד' אמות על ד' אמות, דעמאלטס פלג ליה רשותא לנפשיה, איז דאס א רשות פאר זיך, דאס הייסט נישט קיין חלק פונעם חצר, און ממילא די פרוי איז נישט גע'גט. ואי לא, טאמער ס'איז נישט ד' אמות על ד' אמות, דעמאלטס חדא רשותא איז עס איין רשות צוזאמען מיטן חצר, און די פרוי איז יא גע'גט. איז פרעגט די גמרא במאי עסקינן ביי וועלכע ציור רעדט זיך דא? אילימא בחצר דידה, טאמער ס'רעדט זיך אז די חצר באלאנגט פארן פרוי, איז כי הוה ארבע אמות, מאי הוה? און וואס א נפקא מינה צו די האלץ איז ברייט פיר אמות צו ס'איז נישט ברייט פיר אמות, אלעס באלאנגט דאך פארן פרוי, די האלץ באלאנגט פארן פרוי, די שטח באלאנגט פארן פרוי, די חצר, אלעס איז איר'ס. און וואס א נפקא מינה צו ס'איז געפאלן אויפן האלץ צו געפאלן אויף די ערד, די פרוי איז סתם אזוי גע'גט. אלא נאר, אוודאי רעדט זיך בחצר דידיה, די מאנ'ס חצר, איז אויב אזוי כי לא הוה ארבע אמות מאי הוה, וואס א חילוק צו די האלץ איז ברייט פיר אמות און נישט ברייט פיר אמות, כל עוד וואס די פעלד באלאנגט פארן מאן קען די פרוי סתם אזוי נישט קונה זיין די גט, איז ביי וועלכע ציור רעדט זיך דא? זאגט די גמרא, לא צריכא, דאושלה מקום, ס'רעדט זיך אז די מאן האט פארבארגט א שטח אין זיין חצר פארן פרוי, ער האט געזאגט אז א שטח פונעם חצר זאל באלאנגען פארן פרוי, און אזוי וועט די פרוי קענען קונה זיין דעם גט ווען ער וועט אריינווארפן דעם גט אינעם חצר, מיטן דין פון גיטה וחצירה באין כאחד. איז דא, היות ס'איז נישט געפאלן אינעם חצר, ס'איז געפאלן אויפן האלץ, איז דא דארף מען דן זיין צו די האלץ איז א רשות פאר זיך צו נישט, טאמער ס'איז א רשות פאר זיך, קען די פרוי דאס נישט קונה זיין ווייל דחד מקום מושלי אינשי תרי מקומות לא מושלי אינשי, א מענטש ווען ער פארבארגט א שטח פארבארגט ער איין שטח נישט צוויי שטחים, און ממילא אז ער האט פארבארגט די חצר, און די האלץ איז ד' על ד' פשט ס'איז א שטח פאר זיך, קען די פרוי נישט קונה זיין דאס וואס איז געפאלן אויפן האלץ, טאמער אבער ס'איז נישט ד' על ד' הייסט עס אלץ איין חצר, איז אוודאי די פרוי קונה די גט אפילו אז ס'פאלט ארויף אויפן האלץ. זאגט יעצט די גמרא, די גמרא לייגט יעצט צו, ולא אמרן, אלא דלא גבוה עשרה, דהיינו דאס וואס מ'האט געזען אז טאמער ס'איז נישט ד' על ד', איז די פרוי קונה, דאס איז נאר טאמער ס'איז נישט הויעך צען טפחים, אבל גבוה עשרה, טאמער ס'איז הויעך צען טפחים, איז אף אגב דלא הוה ארבע אמות, איז אפילו ס'איז נישט ד' על ד' הייסט עס אויך א רשות פאר זיך, און די פרוי קען נישט קונה זיין א גט וואס פאלט אויף דעם, און די זעלבע זאך ולא אמרן, אלא דלית ליה שם לווי דאס איז אויך נאר טאמער מ'רעדט דא פון סתם עפעס א ברעטל האלץ וואס האט נישט קיין צונאמען, אבל אית ליה שם לווי טאמער ס'האט א צונאמען, לאמיר זאגן ס'איז א האלץ וואס מ'נוצט אויף צו האקן אויף דעם און מ'רופט עס א האק האלץ אדער עפעס א צווייטע סארט צונאמען, דעמאלטס אף אגב דלא גבוה עשרה ואף אגב דלא הוה ארבע אמות אפילו ס'איז נישט הויעך צען טפחים און ס'איז נישט ברייט ד' אמות, מחמת חשיבותו הייסט עס א רשות פאר זיך און די פרוי איז נישט קונה א גט טאמער ס'איז געפאלן אויפן שטיקל האלץ. זאגט די גמרא ווייטער, האמיר געזען אין די משנה אפילו הוא עמה במטה וכו', אז אפילו טאמער א מאן האט געווארפן א גט אינעם בעט פונעם פרוי, איז די פרוי נישט אפגע'גט. זאגט די גמרא אמר רבא לא שנו אלא במטה שלו, אבל במטה שלה מגורשת, דהיינו דא רעדט מען אז די בעט באלאנגט פארן מאן, דערפאר אז מען ווארפט אריין א גט אין אזא סארט בעט, איז באלאנגט עס נישט פארן פרוי, די פרוי איז נישט גע'גט, אבער טאמער די בעט באלאנגט פאר איר, איז עס כאילו ס'איז איר'ס א כלי, דעמאלטס אוודאי איז זי יא געגט ווען מען ווארפט אריין א גט אינעם בעט אריין. תניא נמי הכי, מען האט אזוי אויך געלערנט אין א ברייתא, רבי אליעזר אומר, במטה שלו אינה מגורשת, במטה שלה מגורשת טאמער די בעט באלאנגט פאר איר איז זי יא געגט. פרעגט אבער די גמרא, ובמטה שלה מגורשת, איז דען אזוי טאמער די בעט איז איר'ס איז זי יא גט? וויאזוי? כליו של לוקח ברשות מוכר הוא, דהיינו די בעט איז טאקע אירס, אבער ווי איז די בעט? אין די שלאף צימער? פאר וועם באלאנגט די שלאף צימער? פאר וועם באלאנגט די שטוב? פארן מאן! קומט אויס א כלי פון א לוקח אינעם רשות פונעם מוכר, ס'א כלי פונעם פרוי אינעם רשות פונעם מאן, איז לכאורה שמעת מינה, קען מען פון דא א ראיה ברענגען אז כליו של לוקח ברשות מוכר, קנה לוקח, דהיינו ס'איז טאקע א מחלוקת ביי אזא ציור צו די כלי איז קונה צו נישט, לכאורה פון אונזער משנה איז א ראיה אז די כלי איז קונה ווייל מ'קען דאך מדייק זיין פון אונזער משנה אז טאמער די בעט באלאנגט פארן פרוי אפילו די בעט איז אין א שטח וואס די שטח איז די מאנ'ס איז די פרוי קונה איז האמער לכאורה א ראיה אז כליו של לוקח ברשות מוכר קונה זאגט די גמרא ניין, לא צריכא, דגבוה עשרה, דא רעדט זיך אז די בעט איז הויעך צען טפחים, דהיינו אפילו די מאן דאמר וואס האלט אז כליו של לוקח ברשות מוכר איז נישט קונה, דאס איז נאר אונטער צען טפחים, העכער צען טפחים איז זיכער א רשות פאר זיך, דארט אוודאי קען די כלי פון א לוקח קונה זיין, אפילו לויט די מאן דאמר אז כליו של לוקח ברשות מוכר איז נישט קונה. איי פרעגט די גמרא, והא איכא מקום כרעי, דהיינו פיין, דער מאן דאמר וואס האלט אז כליו של לוקח ברשות מוכר איז נישט קונה אבער העכער צען טפחים יא, דאס איז ווען א כלי איז העכער צען טפחים אבער ס'ליגט נישט אויף דער ערד, דא, דער בעט ליגט דאך אויף דער ערד ס'דא פיר פיס, די פיר פיס ליגט אינעם רשות פונעם מאן און דאס איז אונטער צען טפחים, איז ווייטער ס'איז כליו של לוקח ברשות מוכר, איז טאמער מ'האלט כליו של לוקח ברשות מוכר איז נישט קונה, וויאזוי איז אזא בעט קונה? ענטפערט די גמרא, אמקום כרעי לא קפדי אינשי, א מענטש איז נישט מקפיד אויף די שטח פון די פיס, ניין היות וואס מען רעדט דא פון א בעט וואס איז העכער צען טפחים און מען קען זיך באנוצן מיט די שטח אונטערן בעט איז פון וואס רעדט מען סך הכל פון פיר פיסעלעך וואס שטייען דא אויף די פיר פיס איז די מאן נישט מקפיד און ס'הייסט נישט כליו של לוקח ברשות מוכר איז היות ס'איז העכער צען טפחים קען די פרוי קונה זיין טאמער די בעט איז אירס זאגט די גמרא ווייטער האבן מיר געזען די משנה לתוך חיקה אדער לתוך קלתה, מגורשת אז טאמער מען האט אריינגעווארפן א גט אין די שויס פונעם פרוי אדער אין די סל פונעם פרוי איז זי אויכעט געגט, פרעגט די גמרא אמאי, ווייטער די זעלבע קשיא, כליו של לוקח ברשות מוכר הוא, ווי ליגט די קלתה ווי ליגט די סל? ביים מאן אין שטוב, איז כליו של לוקח ברשות מוכר לויט די מאן דאמר כליו של לוקח ברשות מוכר איז נישט קונה, וויאזוי איז די פרוי קונה דעם גט? ענטפערט די גמרא אמר רב יהודה אמר שמואל, כגון שהיתה קלתה תלויה בה, ס'רעדט זיך אז די סל איז אנגעהאנגען אויף איר גוף, איז היות עס איז אנגעהאנגען אויף איר גוף, איז זי קונה, אלעס וואס פאלט אריין אין דעם, ווייל דאס איז קלאר אז די שטח פון איר גוף הייסט נישט ברשות מוכר, דאס איז איר אייגענע שטח, איז ווילאנג ס'הענגט פון איר גוף, קען זי קונה זיין אלעס וואס גייט אריין אין דעם, וכן אמר ר' אלעזר אמר ר' אושעיא, כגון שהיתה קלתה תלויה בה, די סל איז תלוי אויף איר, ס'הענגט אויף איר, ור' שמעון בן לקיש אמר, ר' לקיש זאגט א גרעסערע חידוש, קשורה אף על פי שאינה תלויה, עס דארף זיין, ס'דארף נישט זיין אנגעהאנגען אין איר, נאר כל עוד וואס ס'איז צוגעבינדן צו איר, דהיינו ס'איז דא א שטריק וואס איז פון איין זייט מחובר צום סל און די אנדערע זייט איז מחובר צו איר איז אפילו עס ליגט אויפן ערד זאגט מען אויך היות וואס זי שלעפט דעם שטריק הייסט עס נישט כאילו ס'איז ברשות מוכר איז אלעס וואס פאלט אריין אין סל איז זי קונה רב אדא בר אהבה אמר אן אנדערע תירוץ כגון שהיתה קלתה מונחת לה בין ירכותיה ס'רעדט זיך אז די סל געפינט זיך צווישן איר פיס איז צווישן איר פיס הייסט זיכער נישט ברשות מוכר, ווייל ווי רש"י זאגט, א מענטש איז מסכים אז זיין פרוי זאל שטיין ביי אים אין חצר, זאל שטיין ביי אים אין רשות, קומט אויס אז איר שטח דארט ווי זי שטייט איז זיכער אז די מאן לאזט איר שטיין דארט, די צווישן איר פיס איז דאך כולל אינעם שטח ווי זי שטייט, און ממילא אז ס'ליגט א סל צווישן איר פיס, איז היות וואס די מאן איז מוחל אויף דעם, ער לאזט איר זיך באנוצן מיטן שטח, הייסט עס נישט ברשות מוכר, זי קען קונה זיין אלעס וואס פאלט אריין אינעם סל. ר' משרשיא בר רב דימי אמר אן אנדערע תירוץ, כגון שהי' בעלה מוכר קלתות, ס'רעדט זיך אז די מאן פארקויפט קלתות ער פארקויפט די סלים די בעסקעטס, און ממילא היות וואס ער פארקויפט דאס איז ער נישט מקפיד אז זי האט דעם סל ביי אים אין שטוב, ווייל ווי די ראשונים זענען מסביר, טייל ראשונים זענען מסביר ווייל די מאן האט הנאה פון דעם אז ס'דרייען זיך קלתות ביי אים אין שטוב אזוי זעט מען ער האט וואס צו פארקויפן, אנדערע זאגן אז ס'רעדט זיך אז זי האט געקויפט פון אים דעם סל איז אז זי קויפט עס פון אים איז ער דאך מסכים אז מ'זאל עס אראפלייגן ווילאנג זי גייט נישט ארויס, איז ווייטער היות וואס די מאן לאזט איר דאס האלטן דארט, הייסט עס נישט ברשות מוכר, און זי קען קונה זיין אין דעם טאמער מ'ווארפט דארט אריין א גט. ר' יוחנן אמר, ר' יוחנן זאגט אן אנדערע תירוץ, זאגט ר' יוחנן, מקום חיקה קנוי לה מקום קלתה קנוי לה, פשט א שויס, און די מפרשים מוטשען זיך ווי קומט דא אריין די חיקה, אבער על כל פנים די עיקר איז די צווייטע נקודה, דהיינו די קלתה דעם סל פונעם פרוי איז קנוי פאר איר אן די אלע תירוצים מ'האט גערעדט ביז יעצט אפילו ס'איז נישט מחובר צו איר, אפילו די מאן פארקויפט נישט קיין קלתות, אפילו ס'ליגט נישט צווישן איר פיס, סתם אזוי, די סל וואס באלאנגט פארן פרוי איז קונה פאר איר, און ס'הייסט נישט ברשות מוכר. אמר רבא, זאגט רבא מאי טעמא דרבי יוחנן פארוואס טאקע? זאגט רבא, לפי שאין אדם מקפיד לא על מקום חיקה ולא על מקום קלתה, ווייל דאס איז די דרך, א מאן איז נישט מקפיד אז זיין פרוי האט כלים מיט זעקעלעך וואס זי שלעפט מיט מיט זיך, דהיינו ווען ער נעמט אריין א פרוי אין שטוב ווייסט ער אז זי גייט מיטקומען מיט זעקלעך און פעקלעך, ער איז נישט מקפיד אויפן שטח, ער לאזט איר זיך באנוצן מיטן שטח, ס'הייסט נישט ברשות מוכר היות וואס ער איז מוותר אויף דעם, און דערפאר אלעס וואס מ'ווארפט דארט אריין איז זי אינגאנצן קונה. ברענגט די גמרא א ראיה פון א ברייתא אז ס'איז טאקע אזוי, תניא נמי הכי, מ'האט אזוי אויך געלערנט אין א ברייתא, די ברייתא זאגט זרקו לה לתוך חיקה לתוך קלתה, או לתוך כל דבר שהוא כקלתה, הרי זו מגורשת, טאמער מען ווארפט אריין א גט אין איר סל, אדער יעדע זאך וואס איז אזוי ווי איר סל, איז זי גע'גט, וואס מיינט די ברייתא מוסיף צו זיין מיט דעם וואס די ברייתא זאגט כל דבר שהוא כקלתה, כל דבר שהוא כקלתה לאתויי מאי, לאתויי טסקא דאכלה בה תמרי, עס קומט מרבה זיין א טסקא וואס זי האלט דארט תמרים וואס זי עסט פון דעם, דהיינו כל מיני זעקלעך מיט פעקלעך, קליינע זעקלעך קליינע פעקלעך, די מאן איז נישט מקפיד אויפן שטח, ער לאזט איר האלטן דארט זאכן, ס'איז ברשות, און ממילא הייסט עס נישט ברשות מוכר, ס'הייסט אינגאנצן אז ס'באלאנגט פארן לוקח, און דערפאר איז די פרוי קונה דעם שטח, זי איז קונה אלס וואס מ'לייגט דארט אריין, יעצט וואס איז די דיוק פון די ברייתא, ווי רש"י איז מבאר די דיוק איז, ווייל די ברייתא זאגט כל דבר שהיא כקלתה, דהיינו די ברייתא מיינט ארויסצוברענגען עס דארף זיין גלייך צו א סל, דהיינו א קליינע זעקל א קליינע פעקל, ווייל לויט די אלע אנדערע תירוצים, אז ס'רעדט זיך אז די סל איז צווישן די פיס אדער די מאן פארקויפט קלתות אדער ס'איז אנגעהאנגען אדער ס'איז צוגעבינדן דאס האט גארנישט מיט א סל דאס קענסטו זאגן אויף יעדע זאך קענסטו זאגן ביי א שטענדער אויכעט קענסט זאגן א שטענדער וואס איז צוגעבינדן צו די פרוי אדער צווישן די פיס איז באלאנגט פאר איר ווייל די מאן איז מוותר אויפן שטח וואס איז דאס כל דבר שהיא כקלתה די ברייתא מיינט ארויסצוברענגען יעדע קליינע זעקל יעדע קליינע פעקל איז די מאן נישט מקפיד אויף דעם די מאן ווייסט אז די פרוי גייט מיטקומען מיט דעם ווען ער האט חתונה מיט איר איז דערפאר נישט קיין חילוק צו ס'איז יא אנגעבינדן צו איר ס'איז נישט אנגעבינדן צו איר צו די מאן פארקויפט עס יא צו ער פארקויפט עס נישט, יעדע סל וואס באלאנגט פארן פרוי לאזט די מאן אריין אין שטוב, ס'הייסט נישט ברשות מוכר, און דערפאר אז מ'ווארפט דארט אריין א גט, ווערט די פרוי אפגע'גט.